זאגט די משנה לא יבטל אדם מפריה ורביה, א מענטש זאל נישט זיין בטל פון די מצוה פון פריה ורביה, אלא אם כן יש לו בנים, אויב ער האט קינדער, ער האט שוין מקיים געווען די מצוה, דעמאלט מעג ער זיין בטל פון פריה ורביה. בית שמאי אומרים שני זכרים, בית שמאי זאגן אז מען האט צוויי זין איז מען מקיים די מצוה, ובית הלל אומרים און די בית הלל זאגן זכר ונקבה, שנאמר ווי שטייט אין פסוק זכר ונקבה בראם, ביי בריאת העולם איז געוועזן אדם און חווה, און פון דעם איז געווארן די וועלט. פרעגט די גמרא, הא יש לו בנים, אויב ער האט שוין קינדער, ער האט שוין מקיים געווען די מצוה פון פריה ורביה, מפריה ורביה בטל, דארף ער מער נישט מקיים זיין די מצוה, אבער מאישה לא בטל, פון האבן א פרוי ווערט ער נישט בטל, איז לשון אין דער משנה איז לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים, שטייט נישט לא יבטל אדם מאישה אלא אם כן יש לו בנים, ווייזט אויס אויב ער האט בנים איז פון פריה ורביה איז ער טאקע בטל, אבער פון א אישה איז ער נישט בטל, ער דארף נעמען א אישה, ער דארף נישט נאכזוכן נאך א פרוי וואס איז ראויה לבנים. מסייע ליה לרב נחמן, פון דעם וואס שטייט אין דער משנה אז מען האט זין, דעמאלט איז ער בטל פון דער מצוה פריה ורביה, אבער א פרוי מוז ער האבן, איז א ראיה צו רב נחמן אמר שמואל, דאמר, רב נחמן האט געזאגט פאר שמואל'ן, אף על פי שיש לו לאדם כמה בנים, אפילו א מענטש האט אסאך זין, אסור לעמוד בלא אישה טאר ער נישט זיין אן א פרוי, שנאמר ווי שטייט אין פסוק לא טוב היות האדם לבדו, ס'איז נישט גוט א מענטש זאל זיין אליין. ואיכא דאמרי, אנדערע זענען אנדערש מדייק פון דער משנה. אין אמת'ן האט געדארפן שטיין אין דער משנה לא ישא אדם אישה שאינה בת בנים אלא אם כן יש לו בנים, אזוי האט געדארפן שטיין. דעריבער לערנען זיי, הא יש לו בנים, אויב ער האט בנים, בטל מפריה ורביה ובטל נמי מאישה, פון א אישה איז ער אויך בטל, ווייל אויב איך זאל זאגן ער דארף האבן א אישה האט געדארפט שטיין לא ישא אדם אישה שאינה בת בנים אלא אם כן יש לו בנים, אזוי אויב ווייזט אויס ער איז בטל, ער דארף נישט האבן קיין פרוי, נימא תיהוי תיובתא דרב נחמן אמר שמואל, און מיר זאגן ס'איז א קשיא אויף רב נחמן אמר שמואל וואס ער זאגט אז אפילו א מענטש האט קינדער האט שוין מקיים געווען די מצוה פון פריה ורביה דאך אסור לעמוד בלא אישה, זאגט די גמרא לא, ניין, אין לו בנים נושא אישה בת בנים, אויב ער האט נישט קיין קינדער מוז ער נעמען א פרוי וואס איז ראוי צו געבוירן קינדער, יש לו בנים ער האט קינדער נושא אישה דלאו בת בנים מעג ער נעמען א פרוי וואס האט נישט קיין קינדער. נפקא מינה, ס'מיינט נאך א נפקא מינה צו יש לו בנים צו אין לו בנים, ס'דאך שוין נישט מ'מיינט נאר דאס איז א נפקא מינה, ס'איז דאך דא א נפקא מינה, מ'האט דאך שוין פריער געזאגט אז אויב יש לו בנים קען ער נעמען א פרוי אפילו זי איז נישט ראוי צו האבן קיין קינדער, און אין לו בנים מוז ער נעמען א פרוי וואס איז ראוי צו האבן קינדער, נאר נפקא מינה, ס'מיינט נאך א נפקא מינה, למכור ספר תורה בשביל בנים, וועגן פארקויפן א ספר תורה בשביל בנים, אויב ער האט קינדער און ער קען נעמען א פרוי א בת בנים, נאר ער דארף נישט צוליב דעם פארקויפן א ספר תורה, און ער קען נעמען א פרוי אן עקרה אדער א זקנה וואס איז נישט קיין בת בנים, זאגן מיר, ווייל ער האט דאך קינדער, ער האט דאך שוין מקיים געווען די מצוה פון פריה ורביה, זאל ער נעמען די פרוי וואס איז נישט ראויה להוליד בנים. רשי, אין דער משנה האבן מיר געלערנט, בית שמאי אומרים שני זכרים, די בית שמאי זאגן מ'איז מקיים די מצוה פון פריה ורביה ווען מ'האט צוויי זין. פרעגט די גמרא מאי טעמייהו דבית שמאי, וואס איז דער טעם פון די בית שמאי, וואס זיי זאגן שני זכרים, ילפינן ממשה, איך לערן אפ פון משה דכתיב, ס'שטייט, בני משה גרשון ואליעזר, און נאכדעם האט זיך משה זיך אפגעשיידט פון ציפורה, דאס הייסט אז ער האט שוין געהאט מיט דעם מקיים געווען די מצוה פון פריה ורביה. ובית הלל, וואס זיי זאגן אז עס דארף זיין זכר און נקבה, ילפינן מברייתו של עולם, איך לערן אפ פון די וועלט באשאפונג, האט דאך דער אייבערשטער באשאפן אדם און חוה, דאס הייסט פון דעם קומט ארויס די קיום העולם. פרעגט די גמרא, ובית שמאי לילפי מברייתו של עולם, זאלן די בית שמאי אפלערנען פון וועלט באשאפונג, און איך זאל זאגן ווען איז מען מקיים די מצוה דווקא זכר און נקבה, ענטפערט די גמרא, די בית שמאי זאגן אין דנין, איך קען נישט אפלערנען אפשר דאס וואס איז מעגליך משאי אפשר וואס איז נישט מעגליך, ביי דער וועלט באשאפונג זאל נישט געווען ווערן באשאפן חווה, וואלט דאך נישט געווען קיין צווייטע נקבה, אבער דא הא אז ער האט צוויי זכרים, נקבות איז דאך שטענדיג מער מער ווי זכרים, וועט ער קענען מקיים זיין די מצוה. אפילו דעמאלט ווען ער האט נאר צוויי זכרים איז גענוג. פרעגט די גמרא ובית הלל נמי לילפו ממשה, די בית הלל זאלן זיך אפלערנען פון משה, איך זע דאך ער האט געהאט נאר צוויי זכרים און אפגעשיידט זיך מן האשה. אמרי לך, די בית הלל וועלן דיר ענטפערן, משה מדעתיה הוא דעבד, משה האט דאס געטאן מדעתיה, ער אליין האט געהאט די רעכט דאס צו טאן, ער האט עס געטאן משום שכינה, אבער אנדערע מענטשן טארן דאס נישט טאן. דתניא, אזוי ווי מיר האבן געלערנט, ג דברים עשה משה מדעתו, דריי זאכן האט משה געטאן פון זיין דעת, וואס ער איז נישט געווען געבאטן פון אייבערשטן, והסכימה דעתו לדעת המקום, און זיין דעת איז געווען אזוי ווי דער ווילן פון אייבערשטן, איינס איז פירש מן האשה, ער האט זיך אפגעשיידט פון ציפורה, ושיבר הלוחות, ער האט צובראכן די לוחות שבעה עשר בתמוז ווען ער איז אראפגעגאנגען פון בארג, והוסיף יום אחד, דער אייבערשטער האט אים געזאגט וקדשתם היום ומחר, און ער האט זיי געזאגט זאלן זיין צוגעגרייט לשלושת ימים, איז די גמרא מפרש פירש מן האשה, פארוואס האט ער זיך אפגעשיידט פון ציפורה? מאי דרש, וואס האט ער געדרשנט? אמר, האט אזוי ער געזאגט, מה דאך ישראל שלא דיברה עמהם שכינה אלא לפי שעה, דער אייבערשטער האט מיט זיי גערעדט נאר די מאמענט, וקבע להם זמן, און זיי האבן געוואוסט ווען די צייט איז, אמרה תורה, זאגט די תורה, אל תגשו אל אשה, אני שמיוחד לדיבור בכל שעה ושעה, ביי מיר איז דאך דער דיבור נישט ווי ביי די אידן, ביי די אידן איינמאל, ביי מיר איז דאך שטענדיג בין איך באשטימט, ולא קבע לי זמן, און איך האב דאך נישט קיין זמן ווען דער אייבישטער וועט מיט מיר רעדן איך זאל זיך אפשיידן א טאג פריער, ווייל א בעל קרי איז דאך טמא, על אחת כמה וכמה אז איך דארף זיך אפשיידן פון ציפורה, והסכימה דעתו לדעת המקום, און די דעת פון משה איז געוועזן אזוי ווי די דעת פון אייבערשטן, שנאמר שטייט אין פסוק, לך אמור להם שובו לכם לאהליכם, מען האט געזאגט צו משה, גיי זאג די אידן שובו להם לאהליכם מיינט מען לנשיכם צו די פרויען, ואתה פה עמוד עמדי, און דו בלייב דא. שבר את הלוחות, האט צובראכן די לוחות, מאי דרש, וואס האט משה גע'דרש'נט, אמר האט געזאגט אזוי, מה דאך פסח, שהוא אחד משש מאות ושלוש עשרה מצוות, ס'איינס פון די זעקס הונדערט און דרייצן מצוות, אמרה תורה זאגט די תורה, כל בן נכר לא יאכל בו. אז דער וואס איז בן נכר איז געווארן אפגעפרעמדט פון אייבערשטן טאר עס נישט עסן, התורה כולה, דא איז די שאלה וועגן דער גאנצער תורה, וישראל מומרים, און די אידן זענען מומרים זיי דינען דעם עגל, על אחת כמה וכמה מען דארף זיי נישט געבן די תורה. תוספות זאגט, ס'איז נישט קיין ריכטיגער קל וחומר. ביים קרבן פסח וואס איז קדשים טאר א בן נכר נישט עסן, אבער די תורה פונקט פארקערט, ער דארף זי יא לערנען די תורה כדי ער זאל זיך מחזיר בתשובה זיין, והסכימה דעתו לדעת המקום, ס'האט מסכים געווען דער דעת משה. צו די דעת ה' פון אייבערשטן, דכתיב עס שטייט אשר שברת, און אשר איז פון דעם לשון ישר, דו האסט געטאן א גלייכע זאך, ואמר ריש לקיש, ריש לקיש האט געזאגט, אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה, דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה, יישר כחך, דו האסט גוט געטאן, ששברת, וואס דו האסט צעבראכן. די דריטע זאך האט מען פריער געזאגט, הוסיף יום אחד מדעתו, דער אייבישטער האט געזאגט וקדשתם היום ומחר, מען זאל זיין גרייט צוויי טאג צו מקבל זיין די תורה, און ער האט געזאגט היו נכונים לשלושת ימים, מאי דרש? וואס האט ער גע'דרש'נט? דכתיב, דער אייבישטער האט אים געזאגט וקדשתם היום ומחר, אז היום, דער היינט זאל זיין כמחר, מה מחר, אזוי ווי מארגן לילו עמו, איז דאך א נאכט מיט א טאג, אף היום לילו עמו, דער היינטיגער טאג דארף זיין מיט א נאכט, ולילה דהאידנא נפק ליה, עס איז דאך שוין דורכגעגאנגען די נאכט, שמע מינה איז פון דעם א ראיה, תרי יומי לבר מהאידנא, צוויי טעג דארף זיין אחוץ יעצט. דעריבער האט ער מוסיף געווען נאך א טאג, דער טאג וואס איז אן א נאכט און צוויי גאנצע טעג. תוספות זאגט, ס'איז נישט קיין ריכטיגע דרשה, ווייל היום מיינט מען נישט א טאג, נאר היום מיינט מען היינט. והסכימה דעתו לדעת המקום, די דעת פון משה האט. איז געווען אזוי ווי דער אייבישטער האט געוואלט, דלא שריא שכינה עד שבתא, די שכינה האט נישט גערוהט ביז שבת, פרישה האט מען געמאכט מיטוואך, האט מען זיך אפגעשיידט מיטוואך און דאנערשטאג און פרייטאג גאנצע טעג, און שבת האט גערוהט די שכינה, דאס איז דער דריטער טאג פון די גאנצע טעג, דעם ערשטן טאג טו איך נישט רעכענען, ווייל דער ערשטער טאג איז דאך נישט געווען די נאכט מיט אים. רש"י. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי נתן אומר, רבי נתן זאגט, אז בית שמאי אומרים שני זכרים ושתי נקבות, ווען האט מען מקיים געווען די מצוה פון פריה ורביה אז מ'האט געהאט צוויי זין און צוויי טעכטער? ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, זכר ונקבה, א זון און א טאכטער האט מען מקיים געווען די מצוה פון פריה ורביה. אמר רב הונא מאי טעמא דרבי נתן אליבא דבית שמאי, וואס איז דער טעם פון רבי נתן אליבא דבית שמאי? פארוואס זאגן מיר אז ווען האט מען מקיים געווען די מצוה פון פריה ורביה דווקא מ'האט צוויי זין און צוויי טעכטער? דכתיב שטייט אין פסוק ותוסף ללדת את אחיו את הבל את קומט מען מרבה זיין נאך איינער געבוירן געווארן הבל ואחותו קין ואחותו ס'געווען צוויי זכרים און צוויי נקבות, וכתיב, און ס'שטייט, כי שת לי אלקים זרע אחר, דער אייבישטער האט מיר געטאן א אנדער קינד תחת הבל, כי הרגו קין, ווייזט אויס תחת הבל, ס'זאל זיין תשלומין פאר הבל'ען, ס'ווייזט דאך אויס אז ס'נישט גענוג אז ס'זאל נישט זיין קיין צוויי זין און צוויי טעכטער, ורבנן, די רבנן טייטשן אז נישט דא איז די טייטש צו זאגן אז ס'איז אן ענין פון השלמה, נאר אודויי הוא דקא מודית, זי האט געלויבט דעם אייבערשטן פאר ווען ס'איז געבוירן געווארן שת. תניא אידך, האט מען געלערנט אין א צווייטע ברייתא, רבי נתן אומר, רבי נתן זאגט, בית שמאי אומרים זכר ונקבה, די בית שמאי זאגן ווען איז מען מקיים די מצוה פון פריה ורביה אז מען האט א זון און א טאכטער, ובית הלל אומרים און די בית הלל זאגן או זכר או נקבה, אדער מען האט איין זון איז מען מקיים די מצוה פון פריה ורביה, אדער מען האט איין טאכטער. אמר רבא, האט רבא געזאגט, מאי טעמא דרבי נתן אליבא דבית הלל, וואס איז דער טעם פון רבי נתן'ן וואס ער זאגט אז די בית הלל לערנען או זכר או נקבה, איך לערן דאס אפ נישט אפ פון בריאת עולם און נישט פון משה, שנאמר שטייט אין פסוק לא תהו בראה, דער אייבערשטער האט נישט באשאפן די וועלט אויף וויסטקייט, לשבת יצרה, זאל ווערן באזעצט, והא עבד לה שבת, אויב ער האט איין קינד, צי א זון צי א טאכטער, האט ער שוין געמאכט שבת, האט ער שוין מיט דעם מקיים געווען די מצוה. איתמר, מיר האבן געלערנט, היו לו בנים בהיותו נכרי, ער האט געהאט קינדער ווען ער איז געווען א גוי, ונתגייר, און ער האט זיך מגייר געווען, די קינדער האבן זיך אויך מיט אים צוזאמען מגייר געווען. רבי יוחנן אמר קיים פריה ורביה, ער האט שוין מקיים געווען די פריה ורביה מיט די קינדער וואס ער האט ווען ער איז נאך געווען א גוי. וריש לקיש אמר, און ריש לקיש זאגט לא קיים פריה ורביה, איז די גמרא מפרש, רבי יוחנן אמר קיים פריה ורביה, דהא הוו ליה. ער האט דאך קינדער. יא, און זיי האבן זיך מגייר געווען. וריש לקיש אמר לא קיים פריה ורביה, ריש לקיש זאגט ער האט נישט מקיים געווען. גר שנתגייר, כקטן שנולד דמי, א גר וואס איז זיך מגייר איז א נייע זאך, ער איז כקטן ווי א קטן שנולד וואס ווערט געבוירן, איז האט ער נישט קיין שום שייכות מיט די קינדער וואס ער האט פריער געהאט. ואזלי לטעמייהו, רבי יוחנן און ריש לקיש קריגן זיך אין א צווייטע מחלוקת, וואס איין מחלוקת איז אפהענגיג אין די אנדערע, דאיתמר מיר האבן געלערנט. היו לו בנים בהיותו נכרי, ער האט געהאט זין ווען ער איז געווען א גוי, ונתגייר, און ער האט זיך מגייר געווען, און יעצט האט ער אויכעט קינדער. ר' איז אזוי, די פריערדיגע קינדער וועלן אים נישט ירש'ענען, ווער וועט אים ירש'ענען, נאר די קינדער וואס זענען געבוירן געווארן נאך דעם ווי ער האט זיך מגייר געווען. ר' יוחנן אמר, אין לו בכור לנחלה, דער בן בכור וואס וועט געבוירן ווערן נאכדעם ווי ער האט זיך מגייר געווען, ער איז נישט קיין בכור, ער נעמט נישט קיין צוויי חלקים, פארוואס? דהא הוה ליה ראשית אונו, ער איז נישט זיין בכור, ער האט פריער געהאט א בכור, וריש לקיש אמר יש לו בכור לנחלה, אז דער ערשט געבוירענער זון וואס איז געבוירן געווארן נאכדעם וואס ער האט זיך מגייר געווען, ער הייסט א בכור, פארוואס גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, א גר וואס איז זיך מגייר איז א נייע גוף, ס'איז א נייער מענטש. זאגט די גמרא וצריכא רבי יוחנן מיט ריש לקיש'ן דארפן זיך קריגן ביי ביידע זאכן, אי לגבי דעם דין צי ער איז מקיים די מצוה פון פריה ורביה די קינדער וואס ער האט געבוירן איידער ער האט זיך מגייר געווען, און אויך זיי דארפן זיך קריגן אז די קינדער וואס ער וואס ער האט געבוירן נאכן מגייר זיין צי ביי זיי גייט אן דער דין בכור פון איין מחלוקת וואלט איך נישט וויסן די צווייטע מחלוקת, דאי אשמעינן בההיא קמייתא אז זאל מען געווען דערציילן נאר די ערשטע מחלוקת וואס מען קריגט זיך לגבי פריה ורביה, וואלט איך געזאגט בההיא קאמר רבי יוחנן, נאר דארטן זאגט רבי יוחנן. אז ר'האט מקיים געווען די מצוה פריה ורביה מיט די קינדער וואס ר'האט געהאט אלס גוי, משום דמעיקרא נמי בני פריה ורביה נינהו, ווייל די בני נח זענען אויך מצווה פריה ורביה, אזוי לערנט רש"י, שטייט ויאמר להם פרו ורבו, זענען זיי אויכעט מצווה? תוספות זאגט נישט אזוי, תוספות זאגט אז אין אמת'ן בני נח לא מיפקדי אפריה ורביה, נאר דאס וואס שטייט דא אין גמרא בני פריה ורביה נינהו, מיינט מען אז די קינדער ווערן גערופן אויף דעם נאמען פון טאטן, ווי די גמרא זאגט ווייטער, דא א גרויסע מחלוקת פון רש"י און תוספות צי א בן נח איז מחויב פון פריה ורביה. דארט זאגט רבי יוחנן, משום דמעיקרא נמי בני פריה ורביה נינהו, אבל לענין נחלה לגבי ירש'ענען דלאו בני נחלה נינהו, ב די דינים פון נחלה וואס גייט אן ביי א איד גייט נישט אן ביי א גוי, ע ביי א גוי גייט אויך אן דער דין פון ירושה, נאר ביי א גוי איז א בכור באקומט נישט קיין צוויי חלקים א בכור איז ווי א פשוט, און א טאכטער באקומט ווי א זון, ס'איז א אנדער סארט דין אין נחלה. אימא וואלט געוואלט מיינען, מודה ליה לריש לקיש, אז רבי יוחנן איז מודה צו ריש לקיש'ן אז יש לו בכור לנחלה, ווייל די פריערדיגע קינדער גייען נישט אריין אין דער קאטעגאריע. דארפן מיר דערציילן אז לגבי דעם דין בכור לערנט ר' יוחנן אין לו בכור לנחלה, ואי איתמר בהא די מחלוקת זאל נאר געווען זיין לגבי דעם דין פון בכור, די קינדער וואס ער האט געבוירן שפעטער צו ביי זיי גייט אן דער דין בכור לנחלה, וואלט איך געזאגט בהא קאמר ריש לקיש, נאר דא זאגט ריש לקיש זיין זאך, פארוואס ווייל גויים זענען נישט קיין בני נחלה, דעריבער האלט ריש לקיש אז יעצט הייבט זיך אן א נייע זאך יש בכור לנחלה, אבל בההיא, אבער לגבי דעם דין צו ער האט מקיים געווען די פריה ורביה מיט די קינדער פון פריער, אימא וואלט איך געוואלט מיינען מודה ליה לר' יוחנן, אז ריש לקיש איז מודה צו ר' יוחנן, צריכה דארף מען דערציילן אז ביי דעם דין פון פריה ורביה איז קריגט אויך ריש לקיש אויף רבי יוחנן, און ריש לקיש לערנט אז די קינדער וואס ר'האט געהאט ווען ר'איז געווען א גוי, און ר'האט זיך שפעטער מגייר געווען צוזאמען מיט די קינדער, האט ער נישט מקיים געווען. איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש האט רבי יוחנן געפרעגט א קשיא ריש לקיש'ן, דו ריש לקיש זאגסט אז די קינדער וועלכע ער האט געהאט ווען ער איז געווען א גוי ווערן נישט גערעכנט אז ער האט געהאט קינדער, שטייט אין פסוק בעת ההיא אין דער צייט שלח בראדך בלאדן בן בלאדן מלך בבל טוט דאך דא אנרופן בלאדן בן בלאדן, זע איך דאך אז זיי ווערן אנגערופן קינדער. אמר ליה האט ער אים גענטפערט, בהיותו נכרי ווען ער איז נאך געווען א גוי, אית להו חייס ווערן די קינדער טאקע גערעכנט נאכן טאטן, נתגיירו דעמאלט ווען זיי זענען זיך מגייר איז ער דאך כקטן שנולד, לית להו חייס, דעמאלט האבן זיי נישט קיין יחוס, ס'איז א נייע זאך, די קינדער ווערן נישט גערעכנט מיט אים. אמר רב, האט רב געזאגט, הכל מודים אלע זענען מודה בעבד, ביי א קנעכט, א עבד כנעני, שאין לו חייס, אז ער האט נישט קיין יחוס, איז אויב דער עבד ווערט משוחרר אפילו ער האט געהאט פון פריער קינדער, איז ער נישט מקיים די מצוה פון פריה ורביה ווייל די קינדער ווערן נישט גערעכנט אויף אים. דכתיב שטייט אין פסוק, אברם האט געזאגט צו זיין קנעכט אליעזר'ן, אליעזר איז דאך געווען א עבד כנעני, האט ער אים געזאגט, שבו לכם פה, עם החמור, טייטש איך, עם הדומה לחמור, די עם, עבדים, איז גלייך ווי א חמור. זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא, דו זאגסט אז א עבד האט נישט קיין יחוס, די קינדער ווערן נישט גערעכנט נאך אים, שטייט אין פסוק ולציבא, ציבא געווען די עבד כנעני פון מפיבושת'ן, שטייט ער האט געהאט חמשה עשר בנים, פופצן זין, ועשרים עבדים, און צוואנציג קנעכט, זעהט ער האט געהאט בנים, ס'ווערט אנגערופן ער האט בנים, אמר רב אחא בר יעקב, וואס מיינט מען בנים? כפר בן בקר, אין די תורה ווערט דאך אויך דערמאנט בן בקר, איז ער ביי בהמה, פאסט זיך, זע איך אין די תורה שטייט אויך עס לשון בן,

אבער דא שטייט נישט קיין נעמען, איז דאס וואס דא ווערט דערמאנט ולציבא חמשה עשר בנים, אזוי ווי שטייט בן בקר. והכא לא מפרש דא זאגט ער נישט. ואיבעית אימא, נאך א תירוץ איך דיר זאגן, יחסינהו בדוכתא אחריתי, א צווייטן ארט זעה איך טוט מען ביי גוים מייחס זיין באבוהון מיטן טאטן, ובאבא דאבוהון, און אויך מיט דעם זיידן, דכתיב שטייט אין פסוק, וישלחם המלך אסא, דער קעניג אסא האט געשיקט אל בן הדד בן טברימון בן חזיון מלך ארם היושב בדמשק לאמור, זע איך אז מען טוט עס מייחס זיין ווי מען זאגט אויף דעם נאמען פון זיידן אויכעט, איז דאך א סימן ביי גויים איז דא יחוס. איתמר מיר האבן געלערנט היו לו בנים, ער האט געהאט קינדער ומתו און זענען געשטארבן. רב הונא אמר קיים פריה ורביה, רב הונא זאגט ער האט מקיים געווען די מצוה כאטש די קינדער זענען געשטארבן, רבי יוחנן אמר לא קיים, רבי יוחנן זאגט ער האט נישט מקיים געווען, רב הונא אמר קיים, רב הונא זאגט ער האט מקיים געווען משום דרב אסי, צוליב די זאך וואס רב אסי האט געזאגט, דאמר רב אסי, רב אסי האט געזאגט אין בן דוד בא, משיח קומט נישט עד שיכלו ביז עס וועט זיך ענדיגן כל נשמות שבגוף, גוף טייטשט רשי אפ א אוצר וואס ס'הייסט גוף, און רשי זאגט דאך אויף א אנדער ארט ווי דער פלאץ פון דעם איז, צווישן די שכינה און די מלאכים, און דארטן געפינען זיך די נשמות, ביז די נשמות אלע וועלן ארויסגיין פון דעם אוצר, ווי ליגט אין דעם פסוק בן דוד בא כי רוח גייט ארויף רוחו של משיח ורוח אלקים מרחפת על פני המים, דאך אויך פארהאנען אין מדרש, זה רוחו של משיח, כי רוח מלפני יעטוף, ווען דער אויספיר פון פסוק ונשמות אני עשיתי, אז ס'וועט ווערן גענדיגט די נשמות. ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, לא קיים פריה ורביה, אויב די קינדער זענען געשטארבן האט ער נישט מקיים געווען פריה ורביה, לשבת יצרה בעינן, איך דארף האבן ס'זאל לשבת, די וועלט זאל ווערן אויפגעבויט, והא ליכא, און דאס איז דאך דא נישט פארהאנען. זאגט די גמרא מיתיבי, איך דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט בני בנים אייניקלעך הרי הם כבנים, זיי זענען גלייך ווי זין, איך האב יעצט געלערנט פשט אזוי, אז אויב ער דארף דאך האבן א בן און א בת, און ער האט געהאט א בן און א בת, און דער בן איז געשטארבן, איז און עס איז איבער געבליבן פון דעם בן א אייניקל, זאגן מיר, האט ער מקיים געווען די מצוה. איז דאך א קשיא, דו רב הונא זאגסט אז אויב די קינדער זענען געשטארבן האט ער מקיים געווען, אויב ר'איז מקיים דארף איך דאך נישט צוקומען צו דעם בני בנים הרי הם כבנים, האט ער דאך שוין מקיים געווען. ענטפערט די גמרא, כי תניא ההיא להשלים, דא מיינט מען אזוי אז ער האט געהאט נאר א זון, איין זון, און דער זון האט געהאט א טאכטער, זאגן מיר אז מיט דעם מיט דעם זון און מיט דעם אייניקל האט ער שוין יוצא געווען, ווי איז אבער ער האט געהאט א זכר א נקבה פריער און זענען געשטארבן, האט ער אין אמת'ן אויך מקיים געווען, נאר דא רעדט זיך נישט דעם ענין פון מת. זאגט די גמרא, מיתיבי איך דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט בני בנים, די אייניקלעך הרי הם כבנים, זענען גלייך ווי בנים, מת אחד מהם, איינער פון זיי איז געשטארבן, או שנמצא סריס, אדער האט א קינד, נאר די קינד איז אזעלכעס וואס א סריס ער קען נישט האבן קיין קינדער, לא קיים פריה ורביה, זעה איך דאך פון דעם אז מת האט מען נישט מקיים געווען, תיובתא דרב הונא איז א קשיא אויף רב הונא, וואס רב הונא לערנט היו לו בנים ומתו האט ער יא מקיים געווען, תיובתא בלייבט שטיין א קשיא. די מנחת חינוך גלייך די ערשטע מצוה פון פריה ורביה און פרעגט דא אויף דער גמרא, ס'איז דא א דין ווען איינער איז מקיים א מצוה דעמאלט ווען ר'איז פטור פון די מצוה איז עס איז נישט קיין מצוה געוועזן, ברענגט אראפ די גמרא לגבי מצה, אויב ר'האט געגעסן מצה ווען ר'איז געוועזן כפאו שד ר'איז געווען א שוטה איז ער נישט מקיים געווען, נאך אסאך ערטער פארוואס דא א לויט רבי יוחנן, און אזוי בלייבט די הלכה אויכעט אז ר'האט געהאט קינדער ווען ר'איז געווען א גוי, און ר'האט זיך מגייר געווען האט ער מקיים געווען פריה ורביה, ער איז דאך פריער נישט געווען מחיוב, כ'מיין רשי זאגט ר'איז יא געווען מחיוב און אבער תוספות לערנט איז דאך פריער נישט געווען קיין חיוב, זאגט ער אזוי אז נישט די מצוה איז צו געבוירן די קינדער נאר די מצוה איז צו האבן די קינדער, והא ראיה אז היו לו בנים ומתו איז ער איז ער פטור איז ער מחוייב פארוואס ער האט דאך געבוירן נאר די מצוה איז צו האבן די קינדער און דא אויב איך זאג אז די קינדער ווי מען זאגט זענען זיך ווערן גערופן אויף אים זענען זיך מייחס איז דאך דא קינדער האבן מיר פריער געלערנט אין דער ברייתא בני בנים הרי הם כבנים סבר אביי למימר האט אביי געוואלט זאגן

אז זין איז בעסער, אבער מיר זעהן דאך דא א תוספות שטעלט זיך שוין אויף דעם אז וואס הייסט ס'איז בעסער? לגבי דעם איז דאך נישט אזוי, מיר זעהן דאך אז די בית הלל זאגן אז מ'דארף האבן מ'זאל מקיים זיין די מצוה בן ובת, און אויב איינער וועט האבן צוויי בנים איז ער נישט מקיים, זעה איך דאך אז ס'איז נישט שייך בעסער צו זאגן. תוספות רעדט שוין פון דעם, נאר תוספות זאגט ער איז געקומען מכח מי שפטרתו ווערט אנגערופן שוין דער בן במקום הבת, וכל שכן ברא לברתא, אבל ברתא לברא, ברתא לברא, האט אביי געוואלט לערנען אז דער זון האט א טאכטער לא, ווייל די ברתא איז ווי מען זאגט איז א קלענערע מדריגה. אבער וואס איז די לא? האט ער נישט מקיים געווען די מצוה, מיר רעדן דאך דא אזוי אז ער דארף האבן א בן ובת, און אויב זיי שטארבן איז ער נישט מקיים די מצוה, נאר אויב פון זיי איז איבער געבליבן א זוהן אדער א טאכטער איז ער מקיים, האט מען געלערנט אז פון בן איז געבליבן א בן, פון די בת א בת איז זיכער גוט, פון די בת א בן איז זיכער גוט, ווי איז דער דין אבער אז ס'איז געבליבן פון א זוהן א בת, איז דער נישט מקיים געווען, אמר ליה רבא האט רבא אים געזאגט, לשבת יצרה בעיא, מען דארף דאך האבן לשבט, והא איכא ס'איז דאך דא, אבער דאס זאגט די גמרא דכולי עלמא מיהת, אבער דאס האלטן אלע תרי מחד, ער האט נאר געהאט איין זון אדער ער האט נאר געהאט איין טאכטער, און די זון צו די טאכטער האט געהאט א בן און א בת, לערנען אלע, לא, ער האט נישט מקיים געווען די מצוה. לכאורה דארף מען דאך דא אויך זאגן לשבת יצרה דארף מען האבן און ס'איז דאך דא, אבער ס'איז דאך נישט געקומען פון אים, פון אים. דארטן רעדט מען דאך אין אזא איין פאל אז דער בן איז געשטארבן איז געבליבן די אייניקל, און ס'איז דא א דין אז בני בנים הרי הם כבנים, איז די אייניקל ווערט אנגערופן ווי ס'איז זיין זאך, אבער תרי מחד הייסט עס טויג נישט. קענסט דאך האבן קינדער פונעם זון און קינדער פון די טאכטער. פרעגט די גמרא ולא, וואס זאגסטו אז ס'איז צוויי פון איין זון ווערט עס נישט גערעכנט אז ער זאל מקיים זיין די מצוה, והא אמרי ליה רבנן לרב ששת, די רבנן האבן געזאגט צו רב ששת'ן, נסיב איתתא, נעם א פרוי, ואוליד בני, און געבויער קינדער, רב ששת האט נאר געהאט איין טאכטער, ואמר להו, האט ער זיי, האט רב ששת גענטפערט, בני ברתי, די זין פון מיין טאכטער, בני נינהו זענען מיינע קינדער, זע איך דאך כאטש, ס'איז געוועזן תרי מחד, און דאך האט רב ששת געזאגט אז ס'איז גוט, ענטפערט די גמרא, התם דחויי קא מדחי להו רב ששת האט זיי מדחה געווען, דעריבער האט ער נישט גענומען קיין פרוי, דרב ששת איעקר מפירקיה דרב הונא, רב הונא איז געווען דער רבי פון רב ששת און האט מאריך געווען אין דער דרשה, און מען האט געדארפן מי רגליים און מען האט זיך איינגעהאלטן, פון דעם איז ער געווארן א עקר. איז דעריבער האט ער נישט גענומען קיין פרוי. איי מיר האבן דאך פריער געזאגט אז אפילו נישט צוליב פריה ורביה זאל מען אויכעט נעמען א פרוי, אזוי האבן דאך פריער געזאגט אפילו מען האט מקיים געווען און אלעס, אבער עס זעהט אויס אז אויב ער איז א עקר, אדער ווי איך זאג ווייטער אז ס'איז נפשי חשקה בתורה און אלס פריה ורביה דארף ער נישט נעמען, איז אנדערש די זאך. אמר ליה רבה לרבא בר מרי, האט רבה געזאגט צו רבא בר מרי, מנא הא מילתא דאמור רבנן, פון וואנעט ווייס איך די זאך וואס די רבנן זאגן בני בנים הרי הם כבנים אז אייניקלעך זענען ווי זין? אילימא וועסטו וועלן זאגן מדכתיב עס שטייט לבן האט געזאגט הבנות בנותי והבנים בני אז די זין זענען מיינע זין, וועלכע זין מיינט ער? די אייניקלעך וואס הייסט עס? וואס זשע מיינט ער בני? אז זיי ווערן גערעכנט אויף אים? אלא מעתה אויב אזוי והצאן צאני הכי נמי איז די טייטש אז ער האט געבוירן די שאף, קאנסט דאך נישט אזוי טייטשן, אלא דקנית מינאי, ער מיינט צו זאגן דו האסט געקויפט פון מיר, הכא נמי דאס ער האט געזאגט הבנות בנותי והבנים בני מיינט ער דקנית מינאי, אלא זאגט די גמרא מהכא פון דעם פסוק שטייט אין פסוק ואחר נאכדעם בא חצרון איז חצרון געקומען אל בת מכיר צו דער טאכטער פון מכיר, מכיר איז פון שבט מנשה אבי גלעד, ותלד לו איז דארט צו אים געבוירן את שגוב, וכתיב, און עס שטייט אין א צווייטע פסוק ביי די שירת דבורה שטייט דארטן מני מכיר פון מכיר'ן ירדו האבן גענידערט מחוקקים, מחוקקים רופט זיך אן די וואס זענען מנהיגים ביי די אידן, איז מכיר פון וועלכן שבט איז געווען? פון שבט מנשה, וכתיב עס שטייט דאך יהודה מחוקקי אז די שרים דארפן זיין פון יהודה'ן, און ווי קומט עס דארטן אז מני מכיר, נאר חצרון ער איז דאך געוועזן ווי מען זאגט פון יהודה, און די בת מכיר איז מנשה איז עס ביידע זאכן ריכטיג אז אין אמת'ן איז טאקע יהודה מחוקקי ווייל פון טאטן זייט איז דאך געוועזן ווער? חצרון אבער איך רוף עס אויכעט אן מני מכיר ירדו מחוקקים ווייל מכיר מכיר'ס טאכטער האט דאך געבוירן איז דאך ממילא בני בנים הרי הם כבנים. זאגט די גמרא מתניתין דלאו כרבי יהושע אונזער משנה וואס ס'שטייט אז אז אויב מ'האט מקיים געווען פריה ורביה מוז מען נישט האבן קיין פרוי איז נישט ווי רבי יהושע דתניא מיר האבן געלערנט רבי יהושע אומר רבי יהושע זאגט נשא אדם אשה בילדותו א מענטש האט גענומען א פרוי אין די יונגע יארן ישא אשה בזקנותו זאל ער נעמען א פרוי אין די עלטערע יארן היה לו בנים בילדותו ער האט געהאט קינדער די יונגע יארן יהיו לו בנים בזקנותו ער זאל האבן קינדער די אלטע יארן שנאמר שטייט אין פסוק בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע דו ווייסט נישט איזה יכשר וועלכע קינדער איז בעסער הזה או זה אם שניהם כאחד טובים רבי עקיבא אומר רבי עקיבא זאגט, מען מיינט עפעס אנדערש דא אין פסוק, היה לומד תורה בילדותו, אויב דער מענטש האט געלערנט תורה אין די יונגע יארן, ילמד תורה בזקנותו, זאל ער לערנען תורה אין די עלטערע יארן, היה לו תלמידים בילדותו, ער האט געהאט תלמידים אין די יונגע יארן, יהיה לו תלמידים בזקנותו, זאל ער האבן תלמידים אין די עלטערע יארן. שנאמר ווי ס'שטייט אין פסוק בבוקר זרע זרעך וגומר. אמרו, די חכמים האבן געזאגט שניים עשר אלף זוגים תלמידים, צוועלף טויזנט פאר תלמידים היו לו לרבי עקיבא האט געהאט רבי עקיבא מגבת צו גבת ווי שטייט גבת עד אנטיפרס דאס הייסט צווישן די שטעט האבן זיך געפינען וכולם מתו בפרק אחד, אלע זענען געשטארבן אין איין צייט, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, ווייל זיי האבן נישט נוהג כבוד געווען איינער דעם אנדערן, והיה העולם שומם, די וועלט איז געווען וויסט, ס'איז געווארן פארגעסן די תורה, עד שבא רבי עקיבא, ביז רבי עקיבא איז געקומען אצל רבותינו שבדרום צו די רביס אין דרום ושנאה להם און ער האט זיי געלערנט. ווער איז די תלמידים? ווער איז געווען דארטן? רבי מאיר, ורבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון, ורבי אלעזר בן שמוע. והם הם העמידו תורה אותה שעה, זיי האבן אוועק געשטעלט די תורה. תנא האט מען געלערנט אין א ברייתא, כולם מתו, אלע זענען געשטארבן מפסח ועד עצרת, פון פסח ביז שבועות, נאכדעם איז דאך דער מנהג אז מען מאכט נישט דעמאלט קיין חתונות, נאך אנדערע מנהגים אחוץ לג בעומר גרויסן. וואס מיינט דער ושנה להם? דער רבי עקיבא האט דאך נישט געזאגט. אמר רב חמא בר אבא ואיתימא רב חייא בר אבין כולם מתו מיתה רעה מאי היא אמר רב נחמן האט רב נחמן געזאגט אסכרה אמר רב מתנא האט רב מתנא געזאגט הלכה כרבי יהושע די הלכה איז ווי רבי יהושע אז אויב נשא אישה בילדותו ישא אישה בזקנותו. אמר רב תנחום אמר רב חנילאי כל יהודי שאין לו אישה א איד וואס האט נישט קיין פרוי כל יהודי שטייט דא כל אדם די זעלבע זאך שאין לו אישה שרוי רוט ער בלא שמחה אן שמחה בלא ברכה אן ברכה בלא טובה אן גוטס בלא שמחה דכתיב ווי ס'שטייט ושמחת אתה וביתך וביתך מיינט מען דאך די פרוי הייסט אז די שמחה קען נאר זיין ווען ס'איז א משפחה בלא ברכה, דכתיב ווי ס'שטייט, להניח ברכה אל ביתך, און ביתך ביתו זו אשתו, אז די ברכה קומט אין זכות פון די פרוי. בלא טובה, דכתיב ווי ס'שטייט אין פסוק לא טוב היות האדם לבדו, דער מענטש קען נישט זיין אליין, און ווי שטייט דארט ווייטער, אעשה לו עזר, האט די חוה געווען די הילף. במערבא אמרי אין ארץ ישראל האט מען געזאגט אז דער וואס האט נישט קיין פרוי רוהט בלא תורה, די פרוי העלפט דעם מענטש אז זאל נישט האבן די טרדות און זאל קענען לערנען תורה, און בלא חומה, ער האט נישט קיין פרוי איז ער בלא חומה מיינט מען פון יצר הרע ער האט הרהורים. בלא תורה דכתיב עס שטייט האם אין עזרתי בי מיין הילף איז נישט דא אין מיר, ותושיה און די תורה נדחה ממני איז געווארן אוועקגעשטויסן פון מיר. יעצט בלא חומה דכתיב עס שטייט נקבה תסובב טוט ארומרינגלען גבר.

טוט ער נישט איר געדענקען מקיים זיין די מצוה, נקרא חוטא, ווערט ער אנגערופן א זינדיג, שנאמר וידעת כי שלום אהלך וגומר, ואמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרך איידער ער גייט ארויס אין וועג, שנאמר וידעת כי שלום אהלך וגומר, פרעגט די גמרא הא מהכא נפקא, דו לערנסט עס אפ פון דעם פסוק, מהתם נפקא, דאס לערן איך דאך אפ פון א צווייטן פסוק, שטייט ואל אישך צו דיין מאן תשוקתך דיין גליסטן, מלמד דער פסוק קומט מיר לערנען, שאשה משתוקקת על בעלה, די פרוי גליסט צום מאן, בשעה שיוצא לדרך, דעמאלט ווען ער גייט ארויס אין וועג, דעמאלט טוט זי מער גליסטן צום מאן. זאגט די גמרא, איך האב א באזונדער פסוק, אמר רב יוסף לא נצרכה, אלא סמוך לוסתה. איז רש י זאגט דא א א כאטש איך זאג חייב אדם לפרוש סמוך לוסתה אבער כשיוצא לדרך יפקדנה און תוספות רעדט שוין באריכות צו מען מיינט בתשמיש צו מען מיינט אזוי ב ב בעטן דאס איז אפהענגיג אין דעם צו וסתות דא סמוך לוסתה צו מן התורה צו מדרבנן וכמה וויפיל סמוך אמר רבא האט רבא געזאגט עונה איין צייט. די עונה. והני מילי דאס איז נאר גערעדט געווארן לדבר הרשות, ווען ער גייט לדבר הרשות דארף ער עס געדענקען, אבער לדבר מצוה מטריד איז דא אין רש י צוויי טייטשן, איין טייטש איז ער איז טרוד אין די מצוה בין איך אים נישט מחייב, און נאך א טייטש זאגט דער רש י ער איז מטריד אין תשמיש וועט ער ווערן בטל פון די מצוה. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט האוהב את אשתו כגופו, דער וואס האט ליב זיין פרוי אזוי ווי זיך אליין, נישט ווינציגער, והמכבדה, און איר מכבד זיין, קויפן מלבושים יותר מגופו, מער ווי זיין גוף, ווייל די זילותא, די פארשעמטקייט פון א פרוי לעבט זי מער אריבער ווי א מאן, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, ער טוט ערציען די זין און די טעכטער אויפן גלייכן וועג, ומשיאן סמוך לפרקן, און ער מאכט זיי חתונה סמוך לפרקן, נאנט צו דער צייט. עליו הכתוב אומר, אויף אים זאגט דער פסוק, וידעת, דו וועסט וויסן, כי שלום אהלך, אז דיין געצעלט איז פרידן. האוהב את שכניו, דער וואס האט ליב די שכנים, והמקרב את קרוביו, די קרובים זיינע טוט ער מקרב זיין, והנושא את בת אחותו, ער האט חתונה מיט דער שוועסטער'ס א טאכטער, איז שוין אין דעם דא א ניס, איז שוין אין דעם דא, אין גמרא ווערט דאך דערמאנט שמא יחפה, אויף בת אחותו, וואס כאפט ער פונקט אן בת אחותו ווי תוספות דער רבינו תם זאגט ווייל דאס איז זיין בת מזל ווייל עס שטייט דאך א רוב בנים רוב בנים זענען געראטן אין די אחי האם דער מאירי ברענגט אראפ ווייל א בן אחיו דערמאנט ער נישט ס'קען אמאל אויסקומען ביטול מצוות יבום ער וועט נעמען בת אחיו וועט ער נעמען דא שטייט בת אחותו, ער וועט נעמען בת אחיו, און אויב ער וועט שטארבן אן קינדער, וועט ער זיך נישט קענען מייבם זיין, עס וועט פאלן ליבום בתו. והמלוה סלע לעני בשעת דוחקו, דער וואס לייט א סלע א מטבע, א ארעמאן אין דער צייט פון ענגשאפט. עליו הכתוב אומר, אויף דעם זאגט א פסוק, אז תקרא, דעמאלט וועסטו רופן, והשם יענה און דער אייבערשטער וועט ענטפערן, תשוע, דו וועסט שרייען, ויאמר און דער אייבערשטער וועט זאגן, הנני. רשי זאגט, ווייל שטייט מבשרך אל תתעלם ליגט אין דעם כלל אוהב את שכניו ווייל די שכנים זענען דאך קרובי קרובים און מקרב את קרוביו און נושא בת אחותו. סימן אשה וקרקע עזר זאת שתי הברכות תגרי פחתי. רשי זאגט דא א כלל. אז אויב דער מענטש גלייכט די משפחה פון דער פרוי, גלייכט ער די פרוי אויכעט. רשי זאגט דא אויף הנושא בת אחותו, געגועי אדם רבין על אחותו יותר מן אחיו, די ליבשאפט די בענקענישן פון א מענטש איז מער אויף דער שוועסטער מער פון ברודער, ומתוך כך אז ער וועט נעמען בת אחותו, ער טוט דאך ליב האבן און ווי מ'זאגט, די שוועסטער, די שוויגער, נמצא מחבב את אשתו.